שמואל א', פרק י ט, אבער זיך באופן כללי זיך באטרעפן ווי אונז האלטן, נאך די מלחמה פון גוליית האט שאול זיך, קודם דוד האט באקומען אסאך כבוד און שאול האט זיך מקנא געווען לכאורה, און האט זיך צוקריגט מיט אים און אים געוואלט הרג'נען. די גאנצע המשך הספר ביז שאול גייט שטארבן, סוף שמואל א' בעצם, איז ארום דעם וואס שאול רודף דוד און די מלחמה כאילו צווישן שאול און דוד. מ'קען עס צוטיילן אויף צוויי חלקים, קודם ווי דוד איז ארבעט נאך ביי שאול ער איז נאך תחת בית שאול און ווי עס טוט זיך דארט די אלע מעשות ווי שאול וויל אים הרג'נען און אנטלויפט נאכדעם נאך וואס דוד אנטלויפט פון שאול גייט שאול אים נאכלויפן די גאנ א באנטש פון מעשות ארום דעם וואס דוד לויפט אוועק פון שאול און מ'לויפט אים נאך און אזוי ווייטער היינטיגע פרק גייען אונז לערנען. נאך פיר מאל בעצם וואס שאול האט געפלאנט צו הרג'נען דוד אין די זייט און עס איז נישט געלונגען. די ערשטע זאך וואס אונז לערנען איז אז שאול האט גערעדט מיט יונתן, זיין אלע קנעכט יעדע איינער, און זאגט אז מען זאל הרג'נען דוד. און יונתן איז געווען אויף דוד'ס זייט, ער איז געווען דוד'ס חבר, האט ער אויסגעזאגט פאר דוד, און געגאנגען און געזאגט פאר דוד אז זאלסט, מיין טאטע וויל דיך הרג'נען, גיי באהאלט זיך, און אבער איך גיי פרובירן שתדל'ן ביי דיר ביי מיין טאטע ער זאל אים נישט, ער זאל דיר נישט הרג'נען. וכך הוה, יונתן גייט צו זיין טאטע, רעדט צו אים טוב, אל שאול אביו ער רעדט אויף דעם גוטס, ער זאגט קוק, דוד האט דאך גארנישט שלעכטס געטון, סך הכל האט ער זיך מוסר נפש געווען צו ראטעווען די אידן פון גוליית, די אייבערשטער האט זיך געהאלפן, פארוואס זאלסט אים הרג'נען פאר גארנישט? און טאקע שאול האט אים אויסגעהערט וישמע שאול בקול יונתן, ער האט געשוואוירן, חי השם אם יומת איך שווער איך מען גייט אים נישט הרג'נען. שוין האט יונתן געפועל'ט אויף דעם מאל, האט ער געזאגט פאר דוד, איז דוד צוריק געקומען און געווען ווייטער אין שאול אינדערהיים. צווייטע מאל שטייט ותוסף המלחמה עס איז געווען ווייטער מלחמות מיט די פלישתים און דוד האט לוחם געווען זעט אויס ווייטער יעדע מאל ס'איז געווען א מלחמה דוד האט מצליח געווען האט שאול'ס קנאה זיך אויפגעפלאקערט ער האט אים געוואלט ווייטער הרג'נען איז געווען א רוח השם רע אויף שאול ווען ער איז געווען אינדערהיים זעט אויס דוד האט דארט געזינגען אזוי ווי ווייטער און נאכאמאל די זעלבע זאך ער האט געוואלט ווארפן זיין שפיז אויף דוד אויפן וואנט און אים הרג'נען דוד, און וואס איז געשען? ס'איז נישט געלונגען, דוד האט זיך געגעבן א רוק אוועק און די שפיז איז געגאנגען פלעין אין די וואנט, נישט אין דוד, און דערווייל איז דוד אנטלאפן ביי אים אינדערהיים. א דריטע מעשה, יעצט דוד איז ביי אים אינדערהיים, יעצט אונז געדענקען דוד האט שוין חתונה געהאט מיט שאול'ס טאכטער מיכל, ס'איז בעצם אינדערהיים צוזאמען מיט שאול'ס טאכטער. יעצט מיכל האט שאול האט געשיקט שלוחים צו הרג'נען דוד אינדערפרי ביינאכט זעט אויס נישט אינדערהיים זאל מען הרג'נען זאל מען ברענגען אינדערפרי פאר זיין הויז און הרג'נען מיכל האט געהערט פון דעם שלוחים זי איז געווען ווייטער זי איז געווען א טאכטער פון שאול זעט אויס האט נישט געווען נזהר פון איר האט געמיינט אז זי איז אויף זיין זייט און זי האט אויסגעזאגט אזוי ווי יונתן האט פריער אויסגעזאגט מיכל האט אויסגעזאגט פאר דוד אז שאול וויל אים הרג'נען זאל ער אנטלויפן יעצט זעט אויס עס איז געווען שומרים ביים טיר, איז וואס האט זי געטון? זי האט ארויסגעשיקט דוד פון די פענסטער, ער איז ארויס פון פענסטער אנטלאפן, באלד וועט מען זען ווי ער איז אנטלאפן, ביזדערווייל האט זי געטון א אינטערעסאנטע טריק, גענומען תרפים, זעט אויס תרפים איז אזא דאלי, ס'זעט אויס אזויווי א מענטש, געלייגט אין דוד'ס בעט, פון אויבן האט זי געלייגט א באנטש פון האר פון עיזים, אזוי כאילו ווען עס וועט קומען צו זיין בעט וועט מען מיינען ס'וועט אויסזען אז ער איז דארט, נישט כאפן בכלל אז ער איז אנטלאפן, יעדע מינוט פארדינט מען אז ער קען אנטלויפן ווייטער. און אזוי איז געשען, שאול האט געשיקט די מלאכים, האט זי געזאגט, נו ער איז קראנק ער איז אין בעט, שוין. שאול האט געזאגט ער לאזט זיך נישט, און ברענג אים מיטן בעט, ער וועט אים הרג'נען מיטן בעט. קומט כאילו און מ'הרג'עט אים, א חילוק איז ער קראנק אדער נישט. איז געקומען די מלאכים, זיי האבן אויפגעהויבן די דאכענע כאילו, און ס'איז דא תרפים, ס'איז בכלל נישט דא קיין מענטש. איז האט שאול געפרעגט פאר מיכל, דו ליינסט מיך אויס? זאגט ער, ער איז דא. ער זאגט, נו, האט זי געזאגט א ליגנט, אזוי וואס זאל איך טון? ער האט מיך געסטראשעט דוד אז איך מוז אים ארויסלאזן, ער גייט מיך הרג'נען אז נישט, זי האט נישט געהאט קיין ברירה. שוין איז ביזדערווייל איז דוד אנטלאפן, ווי איז ער אנטלאפן? צו רמה צו שמואל, שמואל איז דאך געווען זיין רבי, ער איז געווען דער וואס האט אים מושח געווען, האט אים פארציילט די גאנצע מעשה, ביזדערווייל זענען זיי געווען אין רמה אין ניות, ניות זעט אויס א פלאץ נעבן רמה אדער אין רמה, דארט איז דוד. און ס'איז א פערדע מאל אין די פרק נאר וואס דוד, שמואל, שאול פרובירט הרג'ענען דוד, שיקט ער שלוחים דארט אין ניות זאלן כאפן דוד פון דארט. און דא איז א פלא'דיגע זאך געשען, זיי קומען שלוחים צו די שלוחים פון שאול זענען קומען דארט, דארט שטייט שמואל, שמואל איז געווען א נביא, ער האט געהאט אונטער זיך תלמידים, ס'הייסט להקת נביאים, א גאנצע גרופע פון נביאים זענען זיך מתנבא, זענען זיך מתדבק, זענען זינגען, זענען זיך מתנבא, און די מלאכים פון שאול, די שלוחים פון שאול, האבן געקומען דארט, און זיי האבן זיך אויך אנגעכאפט דעם רוח, דעם רוח פון נבואה, און זיי האבן זיך אויך אנגעהויבן מתנבא זיין, איינמאל אז מען האט אנגעכאפט א רוח, הרג'עט מען שוין נישט, זיי זענען געווען סטאק דארט, מען זאגט פאר שאול, קוק, זיי זענען סטאק, האט ער געשיקט נאכאמאל שלוחים, די זעלבע זאך געשען צו זיי, געשיקט א דריטע מאל, נאכאמאל די זעלבע זאך געשען צו זיי, געזאגט ווייסטו וואס, איך גיי אליינס, זיי זענען געגאנגען אליינס, אנגעקומען דארט אין רמה ביי עפעס א בור הגדול, מען האט געפרעגט ווי איז שמואל און דוד, מען האט געזאגט יא, גיי דא ארויף, איז אנגעקומען, מיטאמאל איז ער אויך געווארן א נביא, שטייט ער האט זיך אויסגעטון זיינע קליידער, ויפל ערום כל היום וכל כל היום ההוא וכל הלילה, א גאנצע טאג א גאנצע נאכט האט זיך געדרייט זיך מתנבא געווען בקיצור, פארגעסן פון די גאנצע פלאן פון הרג'נען דוד. דער פסוק זאגט אויף דעם זאגט מען אויך הגם שאול בנביאים, אונז האבן שוין געלערנט איין פשט הגם שאול בנביאים די ערשטע מאל ווען ער איז געווארן א מלך איז ער אויך געטראפן עפעס א חבל נביאים און געווארן א נביא מיט זיי, מען זאגט נו א נביא קען זיין אפילו אז זיין טאטע איז נישט קיין נביא, דא איז דא א נייע פשט אויף דעם שפריכווארט, דעם משל הגם שאול בנביאים אז שאול המלך איז געווארן א נביא דעמאלט ווען ער האט געוואלט הרג'נען הגם ער איז נישט געווען געווענליך אפשר א נביא געווארן א נביא דורך דעם האט געראטעוועט דוד אז ער זאל נישט הרג'נען.